בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף מד, מ'הייבט אן דף מד עמוד א', די צווייטע שורה פון אויבן, תנו רבנן, איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה, המוכר עבדו לעובדי כוכבים, יצא בן חורין, איינער וואס פארקויפט זיין עבד פאר א גוי, האבן חזל אים געקנס'עט, אז יצא בן חורין ער דארף באפרייען דעם עבד, ברענגט אונז די גמרא א ברייתא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, גבאו בחובו, טאמער א איד איז געווען שולדיג געלט פאר א גוי, און דער גוי איז געגאנגען און ער האט געכאפט די איד'ס עבד, ער האט אים נישט געפרעגט קיין רשות, די איד קען זיין האט געהאט אנדערע געלט אים צו צאלן, דער גוי האט נישט געפרעגט, דער גוי האט געגעבן א כאפ דעם עבד, או שלקחו סיקריקון, אדער א איד וואס האט מורא געהאט אז איינער גייט אים רצח'ען, א גוי גייט אים רצח'ען, און ער האט אוועק געגעבן זיין עבד פארן גוי אים צו מפצה זיין ער זאל אים אפלאזן, איז די דין איז לא יצא לחירות, דא האט מען נישט געקנס'עט די אדון אז ער דארף משחרר זיין זיין עבד, פארוואס ווייל ער האט עס נישט געטון בדווקא, מען האט אים געצווינגען, אז מען האט אים געצווינגען האט מען אים נישט געקנס'עט, פרעגט די גמרא אבער, ובחובו לא, איז דען אזוי די דין, אז טאמער א איד איז שולדיג געלט פאר א גוי און די גוי כאפט צו די עבד אלס די חוב, איז דארט קנס'עט מען נישט די איד, ורמינהי פרעגט די גמרא א סתירה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא הרי שאנסו בית המלך גורנו, פשט א איד וואס האט געהאט תבואה, און די בית המלך די מענטשן דארט פונעם שטוב פונעם קעניג זענען געקומען מ'האט אים צוגעכאפט זיין תבואה, איז די שאלה דא איז צו דער איד דארף מפריש זיין תרומות און מעשרות אויף די תבואה וואס ער האט אמאל געהאט, צו ער איז פטור פון מפריש זיין תרומות און מעשרות, איז די דין אזוי זאגט די ברייתא, אם בחובו, חייב לעשר, פשט טאמער די איד האט געהאט א חוב פארן מלך, ער איז געווען שולדיג שטייערן, און יעצט איז מען געקומען מען האט אים צוגעכאפט די תבואה אלס די חוב, איז טאקע מען האט אים נישט געפרעגט, מען האט אים געצווינגען, קען זיין ער וואלט געוואלט באצאלן א צוויי אויף א צווייטע אופן, אבער ווי נישט ווי, ער האט געהאט א חוב און יעצט איז די חוב אפגעצאלט, איז כאילו ער האט פארקויפט די תבואה פארן מלך, און ממילא דארף ער מפריש זיין תרומות ומעשרות אויף די תבואה אפילו עס ליגט נישט יעצט ביי אים, נאר ער דארף פון די אנדערע תבואה אראפנעמען תרומות ומעשרות אויף די תבואה. אבער אם באנפרות טאמער ס'איז געווען סתם אויף אן אופן פון א הפסד, פשט סתם, ס'איז געקומען מענטשן פונעם קעניג שטוב, מ'האט אים צוגעכאפט די תבואה, נישט געווען שולדיג געלט, נאר מ'האט עס סתם צוגעכאפט, איז דא פטור מלעשר, דארף ער נישט מפריש זיין תרומות און מעשרות. איז וואס זעהן מיר דא אין די ברייתא? זעהן מיר דא אין די ברייתא, אז טאמער א איד האט געהאט א חוב פארן מלך, און מ'האט אים צוגענומען די תבואה אלס די חוב, איז אפילו טאקע מ'האט אים געצווינגען, מ'האט אים נישט געפרעגט, אבער פון דעסטוועגן מ'קוקט עס אן כאילו ער האט עס פארקויפט פארן מלך, איז אויב אזוי לכאורה, זאל זיין די זעלבע זאך ביי אן עבד, טאמער א איד האט א חוב צו א גוי, און דער גוי כאפט אים צו די עבד, איז אפילו טאקע עס איז געצווינגענערהייט אבער ווי נישט ווי כאילו ער האט עס פארקויפט פארן גוי, זאל מען קנס'ן די איד אז ער דארף משחרר זיין דעם עבד, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין פארגלייך, שאני התם דקא משתרשי ליה, פשט, ביי מעשר איז די נקודה איז צו די איד האט פארדינט צו נישט, דאס איז די גאנצע שאלה דא, יעצט טאמער די איד האט געהאט א חוב פארן מלך, און מען האט אים צוגעכאפט די תבואה אלס די חוב, איז יעצט למעשה האט ער מער נישט די חוב, איז פשט ווי נישט ווי, ער האט פארדינט. און אז ער האט פארדינט דארף ער מפריש זיין תרומות ומעשרות אויף די רווח וואס ער האט דא געהאט, איז פשט כאילו ער האט פארקויפט די תבואה פארן בית המלכות, מה שאין כן ביים עבד וואס פון איין זייט טאקע די איד האט אויך פארדינט ווייל ווי נישט ווי ביז יעצט האט ער געהאט א חוב יעצט האט ער מער נישט קיין חוב, אבער פון די צווייטע זייט די שאלה דא איז נישט צו ער האט פארדינט צו נישט, די שאלה דא איז צו מען קנס'ט די איד צו נישט, יעצט פארוואס קנס'ט מען א איד וואס האט פארקויפט זיין עבד פאר א גוי ווייל ער האט גורם געווען אז די עבד זאל מער נישט טון קיין מצוות? אבער דא אז ער האט נישט פארקויפט דעם עבד פאר דעם גוי, איז אפילו טאקע ער האט פארדינט, אבער היות וואס ער האט עס נישט געטון, ער וואלט געקענט באשטיין צו באצאלן אויף א צווייטן אופן, איז דערפאר דא האבן חזל אים נישט געקנס'עט אז ער דארף באפרייען דעם עבד. פרעגט אבער די גמרא, תא שמע, נאך א קשיא, דאמר רב, רב האט געזאגט, המוכר עבדו לפרהנג עובד כוכבים, יצא לחירות, פשט רב זאגט טאמער איינער פארקויפט זיין עבד פאר א פארהאנג א גוי פארהאנג דאס א גוי וואס מאכט א בלבול ער זאגט פאר א איד דו ביסט מיר שולדיג געלט ווען אין אמת'ן אריין הייבט זיך עס נישט אן סלאזט זיך נישט אויס די איד איז אים גארנישט שולדיג איז טאמער סמאכט זיך אזא זאך א גוי באשולדיגט א איד אז ער איז אים שולדיג געלט און די איד גייט און ער באצאלט מיטן עבד דעם חוב ער געבט פארן גוי זיין עבד איז דא זאגט רב מ'קנס'ט די איד אז ער דארף באפרייען דעם עבד איי פארוואס די איד איז דאך געצווינגען און ווי מיר שמועסן מיר יעצט אז טאמער מ'האט געצווינגען א איד, אפילו טאקע ער פארדינט, אבער היות ס'איז געצווינגען, קנס'ט מען אים נישט, און פארוואס זאגט רב אז דא קנס'ט מען אים? ענטפערט די גמרא, התם הוה ליה לפייס ולא פייס, פשט, אפילו טאקע מ'האט געצווינגען די איד, ס'איז סתם א בלבול, די גאנצע חוב הייבט זיך נישט אן, אבער ווי נישט ווי די איד וואלט געקענט באצאלן די חוב פון אנדערע פלעצער אויך, וואס עפעס האט ער באצאלט מיט זיין עבד? ער האט באצאלט מיטן עבד, קנס'ט מען אים. זאגט טאקע די גמרא גופא אמר רב, המוכר עבדו לפרהנג עובד כוכבים יצא לחירות מאי הוה ליה למעביד איי וואס וואלט ער געדארפט טון הוה ליה לפייס ולא פייס ער וואלט געדארפט באצאלן געלט פון א צווייטע פלאץ זאגט די גמרא ווייטער בעי רבי ירמיה האט רבי ירמיה געפרעגט א בעיא מכרו לשלושים יום מאי טאמער איינער האט פארקויפט זיין עבד פאר דרייסיג טאג פשט ער האט עס פארקויפט פארן גוי אז די גוי זאל זיך קענען באנוצן מיט אים דרייסיג טאג נאך דרייסיג טאג גייט די עבד צוריק און וואס איז די דין קנס'ט מען אויך די איד אז ער דארף אים באפרייען צו נישט? איז די גמרא פרובירט פושט זיין דעם ספק פון דעם מימרא פון רב תא שמע דאמר רב המוכר עבדו לפרהנג עובד כוכבים יצא לחירות, איז די גמרא דא ווייסט נאך נישט וואס פארהאנג מיינט, די גמרא דא האלט אז פארהאנג דאס איז אזא איינער וואס נעמט עבדים פארן מלך פאר א צייטווייליגע תקופה און שפעטער שיקט מען זיי אהיים, איז טאמער טאקע דאס מיינט א פארהאנג זעהן מיר דאך לכאורה דא קלאר אז טאמער איינער פארקויפט אן עבד אפילו פאר א צייטווייליגע תקופה פאר א גוי, גייט ער ארויס פריי? זאגט די גמרא ניין נישט דאס מיינט פארהאנג, התם בפרהנג עובד כוכבים שאינה חוזרת, דא מיינט א פארהאנג אזוי ווי אונז האבן פריערט געשמועסט, א גוי וואס האט געמאכט א בלבול אויף א איד אז ער איז אים שולדיג געלט, און די איד געט אים די עבד אלס תשלום אויף די פאלשע חוב, אבער די עבד קומט נישט אן צוריק אהיים, דארט טאקע קנס'ט מען דעם איד ווייל ער וואלט געדארפט צאלן אויף א צווייטע וועג, אבער קען זיין ווען א איד פארקויפט נאר אויף א צייטווייליגע תקופה אויף דרײַסיק טאג, קען זיין דארט האט מען נישט געקנס'ט, איז די גמרא נישט פושט די בעיא, ברענגט די גמרא נאך איבעיות פון רבי ירמי', מכרו חוץ ממלאכתו מהו, וואס איז טאמער א איד האט פארקויפט זיין עבד פאר א גוי, אבער נישט אויף צו ארבעטן, דער גוי וועט בלייבן ביים איד, ער וועט ווייטער ארבעטן ביים איד, נאר וואס דער גוי האט א שפחה, און ער זוכט א עבד זאל וואוינען מיט זיין שפחה, איז כלפי דעם האט דער איד פארקויפט זיין עבד, איז די שאלה איז צו מען קנס'ט דעם איד צו נישט, די זעלבע זאך חוץ מן המצות מהו, וואס איז טאמער א איד האט פארקויפט זיין עבד פאר א גוי, ער האט זיך אויסגענומען אז דער עבד זאל ווייטער קענען טון מצוות, די גאנצע סיבה וואס מען האט געקנס'עט איז ווייל דער גוי ער וועט גורם זיין דער עבד זאל נישט טון מצוות, דא האט מען זיך אויסגענומען קלאר, איז די שאלה צו מ'האט געקנס'עט צו נישט. די זעלבע זאך חוץ משבתות וימים טובים מהו, וואס איז טאמער ער האט אים פארקויפט חוץ שבת און יום טוב, שבת און יום טוב, דעמאלטס קען דער גוי נישט נוצן דעם עבד, איז ווייטער די שאלה צי די גאנצע חשש דא איז געווען אויף חילול שבת חילול יום טוב, אדער אפשר ניין, אויך ביי אזא אופן האט מען געקנס'עט, די זעלבע זאך לגר תושב, וואס איז טאמער א איד האט פארקויפט זיין עבד פאר א גר תושב, אדער לישראל מומר פאר א אפגעפארענע איד מהו, אדער לכותי מהו, פאר א כותי וואס די דין ווען א איד פארקויפט זיין עבד פאר א כותי צו מען האט געקנס'עט צו נישט, זאגט די גמרא פשוט מיהא חדא, פשט אויף די אלע שאלות ענטפערט נישט די גמרא די בעיא בלייבט שווער, נאר איינע פון די זאכן האלט די גמרא קען מען פושט זיין, גר תושב הרי הוא כעובד כוכבים, א גר תושב איז געהעריג ווי א גוי, ממילא דאס איז קלאר אז טאמער א איד פארקויפט זיין עבד פאר א גר תושב, אוודאי האט מען געקנס'עט, יעצט כותי וישראל מומר, וואס איז טאמער א איד האט פארקויפט זיין עבד פאר א כותי אדער פאר א ישראל מומר פאר א אפגעפארענע איד, איז דא זאגט די גמרא איז דא א מחלוקת אמרי לה כעובד כוכבים, ס'איז דא וואס זאגן ס'הייסט פונקט ווי א גוי מ'קנס'ט, ואמרי לה כישראל, ס'איז דא וואס האלטן אז זיי האבן א דין ווי א ישראל און ממילא קנס'ט מען נישט, זאגט די גמרא ווייטער, בעו מיניה מרבי אמי, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט פון רבי אמי, עבד שהפיל עצמו לגייסות, ואין רבו יכול להוציאו לא בדין ישראל ולא בדין עובד כוכבים, פשט אן עבד וואס האט זיך מפיל געווען לגייסות די גוים האבן אים געכאפט, און די באלעבאס זיינע קען אים נישט ראטעווען, נישט דורך א אידישע דין תורה, די גוים וועלן דאך נישט פאלגן, און אויך נישט בדין עובד כוכבים, ס'עט אים גארנישט העלפן, דער באלעבאס עט די עבד נישט צוריק באקומען, איז די שאלה איז מהו שיטול את דמיו, צו דער באלעבאס מעג נעמען דאס געלט, פשט די גוים וואס האבן געכאפט דעם עבד זענען מסכים צו באצאלן פארן באלעבאס, די שאלה איז צו ער מעג נעמען די געלט צו נישט, צו מען האט אים געקנס'עט אז ער טאר נישט נעמען די געלט, ווייל טאמער מען וועט אים לאזן נעמען די געלט מארגן עט יעדע איד פשוט פארקויפן זיין עבד, אדער אפשר ניין אפשר האט מען נישט געקנס'עט דא למעשה מען האט אים געכאפט די עבד, ראטעווען קען ער נישט, איז כאטש די געלט זאל ער האבן. זאגט די גמרא, אמר ליה רבי ירמי' לרבי זריקא, האט רבי ירמי' געזאגט צו רבי זריקא, פוק עיין במכילתיך, גיי קוק אין אלע הלכות וואס דו האסט מקבל געווען פון דיינע רעבעס, גיי זוך א ראיה אויף די שאלה. איז נפק דק ואשכח איז טאקע ארויס, ער האט געזוכט א ראיה, ער האט געטראפן א ראיה, דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, המוכר ביתו לעובדי כוכבים, איינער וואס פארקויפט זיין הויז אין ארץ ישראל פאר א גוי, וואס מען טאר נישט פארקויפן נישט קיין הויז נישט קיין קרקע פאר א גוי אין ארץ ישראל, איז די דין איז דמיו אסורין פשט מען טאר נישט פארקויפן דאס איז א דאורייתא, אבער טאמער איינער האט יא פארקויפט האבן חזל געקנסעט אז ער טאר נישט נהנה זיין פון די געלט, די געלט איז אסור פאר אים, ווייטער ועובד כוכבים שאנס ביתו של ישראל, וואס אבער טאמער א גוי האט גע'גנב'עט א הויז פון א איד, ואין בעליו יכול להוציאו לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים, און דער איד קען עס נישט ראטעווען נישט מיט קיין דין תורה און נישט מיט קיין ערכאות עס איז נישטא קיין וועג ארויס ער קען נישט צוריק באקומען די הויז, איז דא זאגט די ברייתא, מותר ליטול את דמיו, מעג דער איד נעמען געלט פונעם גוי פאר די הויז טאמער דער גוי איז גרייט צו צאלן, וכותב ומעלה בערכאות שלהן, מפני שהוא כמציל מידם, נישט נאר דאס נאר מעג אפילו גיין אין ערכאות מאכן די מכירה א אפיציעלע מכירה און ווי רשי זאגט נארמאל איז א פראבלעם צו גיין אין ערכאות דא איז נישט קיין פראבלעם פארוואס ווייל ס'איז כמציל מידם פשט די הויז וועט ער נישט צוריק באקומען איז לפחות זאל ער קריגן די געלט איז כאילו ער ראטעוועט די געלט פון די הענט פון גוים לפחות זאל די גוי פארלירן די געלט איז על כל פנים קען מען לכאורה ברענגען פון דא א ראיה אז די זעלבע זאך מיט אן עבד אז ווען מ'האט געכאפט אן עבד און די איד קען אים נישט ראטעווען די בעל הבית קען אים נישט ראטעווען איז לפחות זאל ער נעמען די געלט, זאגט די גמרא ניין ס'נישט קיין ראיה, ודילמא הני מילי בית דכיוון דלא סגי ליה בלא בית לא אתי לזבוניה, פשט א מענטש קען דאך נישט וואוינען אן א הויז, און וואס דארף מען חושש זיין, די איד העט נעמען געלט, מארגן העט יעדע איד פארקויפן זיין הויז פאר א גוי, דאס איז נישט קיין חשש, ווייל א מענטש קען נישט לעבן אן א הויז, און ס'נישט קיין דרך א מענטש זאל פארקויפן זיין הויז, און ממילא איז נישט דא וואס חושש זיין האט מען געלאזט פארן איד נעמען די געלט, אבל עבדא, דסגי ליה בלא עבדא אתי לזבוניה, אבער ווען עס קומט צו א קנעכט, וואס א מענטש קען לעבן אן א קנעכט, עס קען זיין טאמער מען וועט לאזן פאר דעם איד נעמען געלט, איז מארגן גייען אלע אידן אנהייבן פארקויפן זייער קנעכט פאר גוים, איז די שאלה צו מען איז גוזר צו נישט, או לא, וואס איז די דין, ער מעג נעמען די געלט צו נישט? זאגט די גמרא, שלח להו רבי אמי, רבי אמי האט געשיקט תשובה אויף די שאלה, מני אמי בר נתן, ער האט געזאגט די תשובה קומט פון מיך אמי בר נתן, תורה יוצאה לכל ישראל, פשט עטס קענטס מפרסם זיין די הוראה פאר גאנץ כלל ישראל, אז עבד שהפיל עצמו לגייסות ואין רבו יכול להוציא לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים, מותר ליטול את דמיו, וכותב ומעלה בערכאות של עובדי כוכבים, מפני שהוא כמציל מידם, די איד מעג נעמען געלט, און ער מעג אפילו גיין אין ערכאות מאכן א געהריגע שטר אויף דעם, פארוואס ווייל ער איז מציל די געלט לפחות וועט ער האבן די געלט, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יהושע בן לוי, האט רבי יהושע בן לוי געזאגט המוכר עבדו לעובד כוכבים, איינער וואס פארקויפט זיין קנעכט פאר א גוי, איז טאקע אין די משנה האט מען געזען אז ער דארף באפרייען די קנעכט, אבער דא וועלן מיר זען נאך א קנס, קונסין אותו עד מאה בדמיו, חזל האבן אים געקנס'ט אז ער דארף ראטעווען דעם עבד, דארף אויסלייזן דעם עבד, און ער דארף באצאלן פארן עבד סאך מער וויפיל די עבד איז ווערט, אפילו הונדערט מאל מער וויפיל די עבד איז ווערט דארף דער בעל הבית באצאלן צו ראטעווען די עבד. איז פרעגט די גמרא דווקא או לאו דווקא, דער סכום וואס ר' יהושע בן לוי האט געזאגט הונדערט, מיינט טאקע הונדערט אדער הונדערט איז א גוזמא און אין אמת'ן אריין איז סאך ווייניגער? תא שמע, פראבירט די גמרא פושט זיין די ספק, דאמר ריש לקיש, ריש לקיש האט געזאגט המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים, איינער וואס פארקויפט א בהמה גסה פאר א גוי, וואס חזל האבן גע'אסר'ט צו פארקויפן א בהמה גסה פאר א גוי, אלס צוויי חששות, איין חשש איז אז טאמער מען וועט לאזן פארקויפן א בהמה גסה מארגן העט איינער פארבארגן אדער פארדינגען א בהמה גסה פאר א גוי, און די גוי העט ארבעטן דעם שבת, און ער העט עובר זיין אויף שביתת בהמתו, און ממילא האבן חזל גוזר געווען מען טאר נישט פארקויפן, נאך א טעם איז טאמער א איד העט פארקויפן זיין בהמה פאר א גוי העט זיך מאכן אמאל העט פארקויפן די בהמה ערב שבת און פארן מכירה נאכן זמן ס'העט שוין אריינקומען די שבת עט די גוי פרעגן פארן איד ווייז מיך וואס די בהמה קען טון און די איד העט אים רופן די בהמה העט האבן עפעס אויף זיך די בהמה העט עפעס שלעפן די איד העט עובר זיין אויף מחמר איז פארדעם האבן חזל נישט געלאזט פארקויפן א בהמה גסה פאר א גוי איז על כל פנים טאמער איינער האט יא פארקויפט זאגט ריש לקיש קונסין אותו עד עשרה בדמיה אז מ'האט געקנס'ט די איד אז ער דארף פודה זיין אויף צוריקקויפן די בהמה פונעם גוי ביז צען מאל וויפיל די בהמה איז ווערט, איז זעהן מיר דא אז וויפיל די נארמאלע קנס וואס מען קנס'ט ביז צען מאל, איז וויל די גמרא צושטעלן אז די זעלבע זאך דאס וואס רבי יהושע בן לוי האט געזאגט ביז הונדערט מאל, איז הונדערט איז סתם א גוזמא, צען דאס איז א נארמאלע מספר, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, ודילמא שאני עבד דכל יומא ויומא מפקע ליה ממצות, קען זיין א עבד איז סאך הארבער ווי א בהמה, ווייל א עבד יעדן טאג איז די באלבאס איז ער מפקיע פון מצוות, מה שאין כן די בהמה, א איד האט פארקויפט א בהמה פאר א גוי, איז איינמאל האט ער עובר געווען א איסור, אבער די איסור געשעט נישט נאכאמאל יעדן טאג, איז קען זיין טאקע ביי אן עבד דארף מען צאלן הונדערט מאל אזויפיל און ביי א בהמה נאר צען מאל, זאגט די גמרא ואיכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן אז רבי יהושע בן לוי האט געזאגט פארקערט אז אמר רבי יהושע בן לוי, המוכר עבדו לעובד כוכבים קונסין אותו עד עשרה בדמיו, אז רבי יהושע בן לוי האט געזאגט מען דארף באצאלן צען מאל וויפיל די עבד איז ווערט, און אויף דעם פרעגט די גמרא דווקא או לאו דווקא, דאס אז רבי יהושע בן לוי זאגט צען מאל מיינט צען, אדער אפשר דארף מען צאלן מער אויכעט? תא שמע, וועט די גמרא אריינברענגען פון ריש לקיש און דא זאגט ריש לקיש אויך פארקערט, ריש לקיש זאגט המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים, קונסין אותו עד מאה בדמיו, אז ביי א בהמה גסה דארף מען באצאלן הונדערט מאל וויפיל די בהמה איז ווערט, זעהן מיר לכאורה דא אז די צען וואס רבי יהושע בן לוי האט אנגעכאפט מיינט נישט צען, נאר ס'מער אויכעט, אפילו ביז א הונדערט מאל, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, שאני עבד דלא הדר ליה, פשט קען זיין אז א בהמה איז הארבער ווי אן עבד ווייל ווי נישט ווי די בהמה נאכדעם וואס די איד עט אויסלייזן די בהמה עט צוריקקויפן די בהמה פונעם גוי ווי גייט די בהמה צוריק צום איד איז דארט טאקע האט מען אים געקנסעט מיט א גרויסע קנס אפילו ביז הונדערט מאל ווייל ווי נישט ווי ער פארדינט ער די בהמה קומט צוריק אהיים צום סוף אבער ביי אן עבד וואס אפילו נאכדעם וואס די איד לייזט אויס דעם עבד דארף דאך דארף ער דאך אים משחרר זיין איז דא האט מען אים נישט געקנסעט אזוי שטארק ער דארף צאלן הונדערט מאל אזויפיל ווייל דא ווי נישט ווי די איד בלייבט צום סוף אנעם עבד, איז דא, קען זיין אז מ'האט אים נאר געקנס'ט ביז צען מאל, זאגט די גמרא אבער וואסערע מין תירוץ איז דאס, אלא בהמה טעמא מאי משום דהדרא ליה, לקנסיה טפי חד, פשט, טאמער די סיבה וואס מ'האט געקנס'ט ביי א בהמה מער ווי ביי אן עבד איז ווייל ביי א בהמה קומט די בהמה צוריק אהיים, וואלט מען אים געדארפט קנס'ן נאך איין מאל, פשט, טאמער די אמת'ע סכום וואס בעצם דארף מען קנס'ן איז צען מאל, דעמאלטס לאמיר זאגן א בהמה איז ווערט טויזנט דאלער, זאגסטו, אז מ'דארף קנס'ענען דעם איד אז ער דארף אים אויסלייזן ביז צען מאל, ס'טייטש צען טויזנט דאלער, דארף ער באצאלן אויסצולייזן די בהמה אזוי ווי ביים עבד, ביים עבד צאלט מען צען מאל, איז דא אויך, צאל צען מאל. נאר וואס האסטו געזאגט א בהמה איז הארבער? ווייל א בהמה, למעשה ווי נישט ווי, די בהמה קומט צוריק אהיים. אה, וואס פשט ער קומט צוריק אהיים, דער איד פארדינט טויזנט דאלער? איז פיין, איז קנס אים עלף מאל, זאג אז ער דארף אים באצאלן עלף טויזנט דאלער וואס איז דאס הונדערט טויזנט דאלער וואס איז דאס ביז הונדערט מאל פשט די חשבון שטימט נישט טאמער די סיבה פארוואס מען האט געקנס'ט ביי א בהמה מער ווי ביי אן עבד ווייל ער קומט צוריק אהיים איז קנס אים נאך איין מאל נישט הונדערט מער מאל אלא נאר זאגט טאקע די גמרא עבד מילתא דלא שכיחא און מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן פשט היות וואס אן עבד איז א מילתא דלא שכיחא א איד זאל פארקויפן זיין עבד פאר א גוי איז א מילתא דלא שכיחא דארט האבן חז"ל נישט גוזר געווען אזוי שטארק ווי ביי א בהמה גסה איז דערפאר ביי א בהמה גסה האט מען געקנס'ט ביז הונדערט מאל ביים עבד האט מען נאר געקנס'עט ביז צען מאל ווייל ס'איז א מילתא דלא שכיחא. זאגט די גמרא ווייטער, בעי מיניה רבי ירמי' מרב אסי, האט רבי ירמי' א בעיא געפרעגט צו רב אסי, מכר עבדו ומת, מהו שיקנסו את בנו אחריו, פשט וואס איז די דין טאמער איינער האט פארקויפט זיין קנעכט פאר א גוי און ער געשטארבן, איז יעצט קנס'עט מען אויך די קינדער אז די קינדער דארפן אויסלייזן דעם עבד צו נישט, איז די גמרא פרובירט פושט זיין די ספק פון אנדערע סארט קנסות וואס מ'טרעפט אין שס, איז אזוי, אם תמצא לומר צרם אוזן בכור ומת, קנסו בנו אחריו, פשט, די משנה זאגט אין בכורות, די דין איז דאך אז ס'ווערט געבוירן א בכור ביי א איד דארף מען נעמען די בכור געבן פארן כהן, יעצט די כהן נעמט די בכור, ער ברענגט צום בית המקדש מ'איז עס מקריב, און די כהן עסט פון די פלייש פונעם בכור, אזוי ווי קדשים קלים מ'דארף עס עסן ירושלים, פשט די כהן דארף עס מקריב זיין אלס קרבן, יעצט וואס איז טאמער ס'דא א מום אין דעם בכור, ברגע וואס ס'דא א מום אין די בכור, דארף די כהן עס נישט מקריב זיין אלס קרבן נאר ער קען עס שעכטן איבעראל ער קען עס עסן איבעראל, יעצט וואס איז די דין טאמער א כהן האט געקריגן א בכור א תמים, און די כהן האט געמאכט א מום אינעם בכור. אוודאי האט ער עובר געווען א איסור מען טאר דאס נישט טון, אבער טאמער ער האט אזוי געטון, איז זאגט די משנה אין בכורות, אז חזל האבן געקנס'עט דעם כהן אז ער טאר נישט שעכטן די בכור, די בכור איז אסור אויף אים לעולם ועד, יעצט די שאלה איז וואס איז די דין טאמער א כהן האט מטל מום געווען א בכור, ער האט געמאכט א מום אין א בכור, איז ער טאר עס נישט שעכטן ער טאר עס נישט עסן, אבער יעצט איז ער געשטארבן, און וואס איז דען מיט די קינדער? די קינדער מעגן דאס יא עסן צו נישט? זאגט די גמרא, לאמיר שוין זאגן אז מען האט געקנס'עט די קינדער, די קינדער טארן עס אויך נישט עסן, איז אויב אזוי וועט מען אויך פושט זיין ביי אונז אז מען קנס'עט אויך די קינדער, פשט די קינדער דארפן אויך אויסלייזן די עבד וואס די טאטע האט פארקויפט. זאגט אבער די גמרא, עס איז נישט קיין פארגלייך, משום דאיסורא דאורייתא היא, פשט, דארט ביי בכור ווי נישט ווי די טאטע האט עובר געווען אויף א איסור דאורייתא, ווייל עס איז א איסור דאורייתא צו מאכן א מום אין א בכור, און עס קען זיין פארדעם האט מען געקנס'עט די קינדער. אבל הכא, אבער דא, א איד וואס פארקויפט זיין עבד פאר א גוי, איסורא דרבנן, ס'איז נאר א איסור דרבנן איז ס'קען זיין דא האט מען נישט געקנס'עט די קינדער. און זאגט די גמרא ווייטער ואם תמצא לומר כיוון מלאכתו במועד ומת לא קנסו בנו אחריו פשט די דין איז אז חול המועד טאר מען נישט ארבעטן טאמער אבער די מלאכה איז א דבר האבד פשט טאמער א איד האט עפעס א ארבעט וואס טאמער גייט עס נישט טון חול המועד גייט ער דערלייגן געלט דארט מעג מען ארבעטן חול המועד, אבער חזל האבן געזאגט אז מען טאר נישט מכוון זיין א מלאכה צו טון ארבעט חול המועד פשט א איד טאר נישט אנהייבן א ארבעט פאר יום טוב אז ער ווייסט קלאר אז די ארבעט העט ער מוזן ענדיגן חול המועד, טאמער א מענטש טוט עס יא, האבן חזל געקנס'עט אז ער טאר טאקע נישט טון די ארבעט חול המועד ער טאר נישט צוענדיגן די זאך וואס ער האט אנגעהויבן פאר יום טוב. יעצט וואס איז טאמער איינער האט אנגעהויבן טון עפעס א מלאכה פאר יום טוב, וואס די איינציגסטע וועג וואס מען וועט קענען ענדיגן די ארבעט איז טאמער מען ענדיגט עס חול המועד, וואס ביי אזא אופן האט מען געקנס'עט אז ער טאר טאקע נישט טון די ארבעט חול המועד, נאר וואס? ער איז געשטארבן! יעצט די שאלה איז צו די קינדער מעגן צוענדיגן די ארבעט צו נישט, צו זיי האבן די היתר פון א דבר האבד צו נישט. יעצט על הצד אז מען האט געקנס'עט די קינדער, איז אוודאי און אוודאי, ווען איינער האט פארקויפט אן עבד האט מען אוודאי געקנס'עט די קינדער אז די קינדער דארפן אויסלייזן אבער על הצד אז ביי חול המועד האט מען נישט געקנס'עט די קינדער פשט על הצד אז די קינדער מעגן צוענדיגן די מלאכה וואס די טאטע האט אנגעהויבן פאר יום טוב איז אויך נישט קיין ראיה אז דא האט מען נישט געקנס'עט פארוואס ווייל דארט משום דלא עבד איסורא ווי נישט ווי די טאטע האט נישט געטון קיין איסור ווען א מענטש הייבט אן א מלאכה פאר יום טוב און די איינציגסטע וועג דאס צו ענדיגן העט זיין חול המועד יעצט למעשה פאר יום טוב האט ער נאכנישט עובר געווען קיין איסור חול המועד טאמער וועט ער טון די מלאכה דעמאלטס העט ער עובר זיין א איסור אבער יעצט האט ער גארנישט געטון עס קען זיין פארדעם האט מען נישט געקנס'עט די קינדער, אבער הכא דא, א טאטע וואס האט פארקויפט אן עבד פאר א גוי וואס ער האט עובר געווען אויף א איסור, טאקע נאר א איסור דרבנן אבער ער האט עובר געווען אויף אן איסור, מאי, וואס איז די דין? צי קנס'עט מען די קינדער אז די קינדער דארפן אויסלייזן צו נישט? און די שאלה איז לדידיה קנסו רבנן והא ליתיה, פון איין זייט קען מען זאגן די קנס ליגט אויף די מענטש, די מענטש איז טויט, איז פירט זיך נישט אריבער די קנס צו זיינע קינדער, או דילמא לממוניה קנסו רבנן והא איתיה, קען זיין מ'האט געקנס'עט זיין געלט אז פון זיין געלט דארף מען אויסלייזן דעם עבד און די געלט איז נאך דא, און ס'קען זיין דא אויך דארפן די קינדער אויסלייזן דעם עבד מיטן טאטנ'ס געלט. אמר ליה ענטפערט רבי אסי צו רבי ירמיה תניתוה, מ'קען א ראיה ברענגען פון א משנה, די משנה זאגט אין שביעית, לגבי איינער וואס האט באארבעט זיין פעלד שמיטה, ער האט צוגעגרייט זיין פעלד אז מוצאי שמיטה זאל מען עס קענען געהעריג אויסארבעטן, איז די דין איז אזוי, בעצם מן התורה טאר מען נישט באארבעטן א פעלד שמיטה, טאמער איינער האט עס יא געטוהן האט ער עובר געווען אויף איסור דאורייתא. יעצט ס'דא געוויסע מלאכות וואס מ'טאר נישט טוהן מדאורייתא ס'דא געוויסע מלאכות וואס איז נאר א דרבנן איז די דין איז טאמער א מענטש האט באארבעט זיין פעלד שמיטה און ער האט עובר געווען אויף איסור דאורייתא האבן חזל אים געקנסעט אז מוצאי שמיטה טאר ער נישט איינזייען דעם פעלד טאמער אבער ער האט נאר עובר געווען אויף א דרבנן דארט האט מען אים נישט געקנסעט זאגט טאקע די משנה שדה שנתקוצה בשביעית א פעלד וואס דער באלעבאס האט אויפגעהויבן די דערנער שמיטה, וואס דאס איז נאר א דרבנן, ווייל מען רעדט דא פון דערנער וואס זענען נישט מחובר לקרקע, איז ביי אזא סארט אופן תזרע למוצאי שביעית, דא האט מען אים נישט געקנס'ט, און מוצאי שמיטה מעג מען איינזייען די פעלד. וואס איז אבער טאמער נטייבה או נדיירה, טאמער א מענטש האט באמיסטיגט די פעלד מיט די הענט, אדער נדיירה איז פשט ער האט געבויט א סטאדע פון בהמות אינעם פעלד אז די בהמות באמיסטיגן די פעלד, וואס די ביידע זענען דאורייתא'ס, איז דא האט מען אים געקנסעט לא תזרע למוצאי שביעית אז מוצאי שמיטה טאר ער נישט איינזייען די פעלד יעצט ואמר רבי יוסי ברבי חנינא רבי יוסי ברבי חנינא האט געזאגט אויף די משנה נקטינן אז אונז האמיר בקבלה אז הטיבה ומת בנו זורעה אז טאמער די טאטע האט באמיסטיגט די פעלד נאכדעם איז ער געשטארבן איז האט מען נישט געקנסעט די קינדער די קינדער מעגן עס איינזייען נאך שמיטה אלמא זעמער דא לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן אז די קנס איז נאר אויף אים נישט אויף די קינדער איז די זעלבע זאך טאמער א מענטש האט פארקויפט זיין עבד פאר א גוי און ער איז געשטארבן, האט מען נישט געקנסעט די קינדער אז די קינדער דארפן אויסלייזן דעם עבד. זאגט די גמרא אן ענליכע דין אמר אביי, נקטינן אונז האמיר בקבלה, טימא טהרות של חברו ומת, פשט די דין איז טאמער איינער איז מטמא טהרות פון א צווייטן, די צווייטע האט תרומה טהורה אדער אנדערע סארט טהרות, און א מענטש גייט און ער איז עס מטמא, דארף ער באצאלן אויף דעם. וואס איז טאמער איינער האט מטמא געווען יענעמס טהרות און ער איז געשטארבן, לא קנסו רבנן בנוי אחריו דארפן די קינדער נישט באצאלן אויף דעם. מאי טעמא פארוואס? ווייל היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק, דער מאן דאמר האלט אז א היזק שאינו ניכר הייסט נישט קיין היזק פשט ס'איז נישט קיין דאורייתא'דיגע זאך איינער וואס איז מטמא די חבר'ס טהרות איז נישט קיין היזק ניכר איז פשט די גאנצע זאך מען דארף באצאלן איז נאר דרבנן וקנסא דרבנן היא סך הכל א דרבנן'דיגע קנס לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן און די קנס איז נאר אויף אים נישט אויף די קינדער זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען די משנה או לחוץ לארץ אז טאמער א בעל הבית האט פארקויפט זיין עבד קיין חוץ לארץ, איז דא אויך האט מען געקנס'עט אז די עבד גייט ארויס פריי, זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, המוכר עבדו לחוץ לארץ, איינער וואס פארקויפט זיין קנעכט קיין חוץ לארץ, פשט, א בעל הבית וואוינט אין ארץ ישראל האט א קנעכט, און ער פארקויפט זיין קנעכט פאר א איד וואס וואוינט אין חוץ לארץ, איז די דין איז יצא לחירות, דער קנעכט גייט ארויס פריי, וצריך גט שחרור מרבו שני, ווער דארף אים באפרייען? דער צווייטער בעל הבית, פשט דער בעל הבית אין חוץ לארץ, נישט דער בעל הבית אין ארץ ישראל, פארוואס? ווייל די מכירה אוודאי געווען א גוטע מכירה, און דער תשלום איז א גוטער תשלום, נאר וואס, דער איד וואס וואוינט אין חוץ לארץ, ער האט נישט געהאט קיין רעכט צו קויפן דעם עבד, איז אז ער האט געקויפט דעם עבד, ער האט גורם געווען דער עבד זאל דארפן קומען קיין חוץ לארץ, האט מען אים געקנס'עט, ער דארף שרייבן א גט שחרור פאר'ן עבד, און דער עבד גייט ארויס פריי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבן שמעון בן גמליאל זאגט, פעמים יצא ופעמים לא יצא, ס'ווענדט זיך, נישט אלעמאל גייט אן עבד ארויס פריי כיצד? איז ער מסביר, אמר, טאמער א מענטש האט געשריבן אינעם שטר מכירה, פלוני עבדי מכרתיהו לפלוני אנטוכי, לא יצא. פשט, טאמער א איד וואוינט אין ארץ ישראל, ער פארקויפט זיין עבד פאר א צווייטן, און דער צווייטער רופט ער אים אן די שטר פלוני אנטוכי, דער מענטש פון אנטוכי, איז אנטוכי דאס אין חוץ לארץ. אבער פלוני אנטוכי מיינט נישט אז דער מענטש וואוינט אין חוץ לארץ, פלוני אנטוכי מיינט דער מענטש איז געבוירן אין חוץ לארץ, ער איז געבוירן אין אנטוכי. קען אבער זיין אז וואוינען גייט ער אין ארץ ישראל, און ממילא איז נישט מוכרח בכלל אז מען האט פארקויפט דא דעם עבד צו חוץ לארץ, און דערפאר דא האט מען נישט געקנס'עט אז די עבד גייט ארויס פריי. אבער טאמער מען שרייבט אריין דעם שטר לאנטוכי שבאנטוכיא, יצא. טאמער מען שרייבט אריין דעם שטר איך פארקויף עס פאר יענעם און יענעם, אנטוכי שבאנטוכיא, פשט סיי ער איז געבוירן אנטוכי, סיי ער וואוינט אין אנטוכיא, איז דא איז פשט מען ווייסט קלאר, מען זעט קלאר אין דעם שטר אז ער האט אים פארקויפט קיין חוץ לארץ אז דער איד גייט נעמען דעם עבד צו אנטוכיא. דא אוודאי האט מען געקנס'עט אז דער עבד גייט ארויס פריי. פרעגט אבער די גמרא, ווי קענסטו אזוי זאגן, והא תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מכרתיהו לאנטוכי יצא, לאנטוכי השרוי בלוד לא יצא, דא אין די ברייתא שטייט אזוי, טאמער איינער האט פארקויפט אן עבד צו יענעם און יענעם אנטוכי, דעמאלטס גייט די עבד ארויס פריי, טאמער ער שרייבט אנטוכי השרוי בלוד, פשט משה אנטוכי, וואס וואוינט אין לוד וואס וואוינט אין ארץ ישראל, דעמאלטס גייט די עבד נישט ארויס פריי, איז וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז אנטוכי אליין טאמער מען שרייבט אז יענער און יענער משה וואס וואוינט אין אנטוכי, דאס אליין איז שוין א סימן אז די עבד גייט אראפגיין קיין חוץ לארץ גייט וואוינען אנטוכי און די עבד גייט ארויס פריי, אין די פריערדיגע ברייתא האט מען געזען אז פארקערט אנטוכי אליין מיינט גארנישט אנטוכי שבאנטוכיא נאר דארט מיינט טאקע אז די עבד קומט אן קיין אנטוכיא נאר דארט גייט ער ארויס פריי, איז דא א סתירה צווישן די ביידע ברייתות? זאגט די גמרא לא קשיא נישט קיין סתירה, הא דאית ליה ביתא בארץ ישראל הא דאית ליה אושפיזא בארץ ישראל, פשט אזוי, די ערשטע ברייתא רעדט זיך אז דער איד וואס קויפט דעם עבד, דער משה אנטוכיא, האט א הויז אין ארץ ישראל, און ממילא אז ער האט א הויז אין ארץ ישראל, איז אפילו מען רופט אים אן אינעם שטר משה אנטוכיא, מיינט נאך נישט אז ער גייט נעמען דעם עבד צו אנטוכיא, נאר דאס איז משה וואס איז געבוירן אין אנטוכיא, וואס ער האט א הויז אין ארץ ישראל, וואס ער גייט נוצן דעם עבד אין ארץ ישראל. נאר טאמער מען שרייבט אנטוכיא שבאנטוכיא, דארט ווייסט מען אז ער גייט נעמען דעם עבד צו אנטוכיא דארט קנס'עט מען אים. מה שאין כן די צווייטע ברייתא, רעדט זיך פון א איד וואס האט נישט קיין הויז אין ארץ ישראל, ער האט א אכסניא אין ארץ ישראל וואס דארט שטייט ער איין אין לוד, דארט שטייט ער איין נארמאל, אבער א הויז האט ער נישט, און ממילא ברגע וואס מען שרייבט משה אנטוכיה, און וואס מיינט עס? אוודאי מיינט עס אז ער וועט גיין צו אנטוכיה, ווייל ער האט דאך נישט קיין הויז אין ארץ ישראל, איז פאר דעם טאקע ביי אזא אופן גייט ארויס פריי, נאר טאמער מען האט געשריבן אנטוכיה השרוי בלוד, פשט מען האט קלאר געשריבן אז דאס איז משה אנטוכיה וואס וויילט אין לוד, וואס דרייט זיך אין לוד, וואס שלאפט אין לוד, אז אפילו טאקע האט נישט קיין הויז אין ארץ ישראל, איז מוכרח אבער אז ער האט געקויפט דעם עבד צו האלטן אין ארץ ישראל, איז דארט טאקע גייט ער נישט ארויס פריי, אבער טאמער מען שרייבט אנטוכי סתם, ווענדט זיך אלעס צו האט ער א הויז אין ארץ ישראל צו נישט, טאמער האט ער א הויז אין ארץ ישראל, זאגט מען אז אוודאי בלייבט די עבד אין ארץ ישראל און די עבד גייט נישט ארויס פריי, טאמער האט נישט קיין הויז אין ארץ ישראל זאגט מען אוודאי גייט די עבד אראפ צו אנטוכי און די עבד גייט ארויס פריי. בעי רבי ירמיה, פרעגט יעצט רבי ירמיה אן איבעיא, בן בבל שנשא אישה בארץ ישראל והכניסה לו עבדים ושפחות ודעתו לחזור מאי, פשט אזוי, ס'דא א דין פון נכסי צאן ברזל, פשט אונז ווייסן מיר אלע פון נכסי מלוג, נכסי מלוג איז טייטש א פרוי וואס ברענגט אריין געלט צום חתונה, איז ווילאנג זי וואוינט מיטן מאן קען די מאן זיך משתמש זיין מיט די נכסים, ברגע וואס זיי גט'ן זיך גייט אלעס צוריק צום פרוי, דאס איז נכסי מלוג. שפעטער איז דא נכסי צאן ברזל, נכסי צאן ברזל איז פשט די פרוי קריגט אן אחריות פונעם מאן דא, פשט די פרוי האט געקריגן נדן פון איר טאטע נכסים, און זי וויל וויסן אז טאמער די מאן העט איר גט'ן אדער טאמער די מאן העט שטארבן קריגט זי צוריק די נכסים אזוי ווי ס'איז ווערט יעצט, פשט לאמיר זאגן זי האט נכסים וואס זענען ווערט יעצט טויזנט דאלער, וויל זי די מאן זאל זיך מתחייב זיין אז טאמער מען וועט זיך גט'ן אדער טאמער ער וועט שטארבן קריגט זי צוריק איר טויזנטער, פשט סיי טאמער די פרייז וועט אראפגיין קריגט זי צוריק טויזנט, און סיי טאמער די פרייז גייט ארויף איז האט די מאן פארדינט קריגט זי ווייטער טויזנט. יעצט דאס ווערט גערופן נכסי צאן ברזל, נאר וואס, ס'דא א מחלוקת ביי נכסי צאן ברזל צו הדין עמו צו הדין עמה. פשט, די שאלה איז וואס איז טאמער די נכסים עקזיסטירן נאך, לאמיר זאגן די פרוי האט אריינגעברענגט עפעס א זאך וואס איז ווערט טויזנט דאלער, און ס'איז נאך דא, ס'עקזיסטירט אויפן וועלט, און יעצט האט זי זיך גע'גט, אדער די מאן איז געשטארבן, און די שאלה איז צו זי קריגט צוריק די זאך אליין, איז לויט די מאן דאמר וואס האלט הדין עמה, קריגט זי צוריק די זאך אליין טאמער ס'עקזיסטירט. ס'איז דא אבער א צווייטע מאן דאמר וואס האלט הדין עמו, אז די מאן קען זאגן פארן פרוי ניין, איך האב זיך מתחייב געווען טויזנט דאלער, נא דיר טויזנט דאלער, די זאך בלייבט ביי מיר. איז וועט מען באלד זען ווי דאס קומט אריין. אבער על כל פנים רבי ירמיה פרעגט אן איבעיא, וואס איז טאמער א בן בבל, איינער פון חוץ לארץ איז געגאנגען צו ארץ ישראל חתונה האבן מיט א פרוי, על דעת אז ער גייט איר צוריק נעמען צו בבל. יעצט די פרוי האט געהאט עבדים און שפחות, און זי האט געמאכט פון דעם נכסי צאן ברזל. איז פשט די אלע עבדים און שפחות קומען צוריק צו בבל. און די שאלה איז צו דאס הייסט כאילו ס'איז א מכירה דא, כאילו די פרוי האט פארקויפט די עבדים און שפחות קיין חוץ לארץ, אויב אזוי גייען זיי ארויס פריי, מען האט גע'קנס'עט די מאן, אדער אפשר ניין? אפשר גייען זיי נישט ארויס ווייל אפשר הייסט עס נישט קיין מכירה? זאגט די גמרא תיבעי למאן דאמר הדין עמה, תיבעי למאן דאמר הדין עמו, די בעיה איז נוגע סיי לויט די מאן דאמר וואס האלט הדין עמה, און סיי לויט די מאן דאמר וואס האלט הדין עמו, און די גמרא איז מסביר תיבעי למאן דאמר הדין עמה, לויט די מאן דאמר וואס האלט הדין עמה, פשט אז ווען די נכסים עקזיסטירן גייט עס צוריק צום פרוי אזוי ווי ס'שטייט און גייט, איז נוגע די בעיה פון רבי ירמיה, פארוואס? ווייל כיוון דהדין עמה כדידה דמי, פון איין זייט קען מען זאגן אז היות הדין עמה, טאמער די נכסים עקזיסטירן גייט עס צוריק צום פרוי, איז פשט אז די נכסים באלאנגען פארן פרוי, אויב די נכסים באלאנגען פארן פרוי, איז פשט אז זי האט קיינמאל נישט פארקויפט פארן מאן, אז זי האט עס נישט פארקויפט פארן מאן, אוודאי קנס'ט מען קיינעם נישט דא ווייל די קנס איז נאר טאמער מען האט פארקויפט עבדים קיין חוץ לארץ, דא איז נישט געווען קיין מכירה, איז אוודאי קנס'ט מען נישט, או דילמא אפשר ניין, כיוון דמשעבדי ליה לפירא, כדידיה דמי, ווי נישט ווי היות די עבדים זענען משועבד צום מאן ווילאנג זיי וואוינען צוזאמען, איז אפשר קוקט מען עס יא אן ווי א מכירה און מען קנס'ט יא, דאס איז לויט די מאן דאמר הדין עמה, און די זעלבע זאך ותיבעי למאן דאמר הדין עמו, די מאן דאמר וואס האלט הדין עמו, אז ווען די פירות עקזיסטירן גייט נאך אלץ די פירות נישט צוריק צום פרוי און די מאן קען באצאלן געלט, איז אויך דא די בעיה ווייל כיוון דהדין עמו פון איין זייט קען מען זאגן אז היות וואס הדין עמו די עבדים גייען בלייבן ביי אים כדידיה דמי קוקט מען עס אן ווי זיינס און ממילא הייסט עס ווי א מכירה און מען קנס'עט אים, או דילמא אפשר ניין כיוון דלא קני ליה לגופיה כדידה דמי ווי נישט ווי די מאן האט נישט קונה געווען די גוף העבדים און אלע מפרשים פרעגן וואס טייטש די מאן האט נישט קונה געווען די גוף טאמער ס'איז הדין עמו איז פשט די עבדים גייען אלעמאל בלייבן ביי אים אפילו אז מען גט זיך אוודאי האט ער קונה געווען. איז די מפרשים זענען מסביר ס'איז נישט ריכטיג. ער האט עס נישט אינגאנצן קונה געווען פארוואס? ווייל אין הכי נמי, טאמער די מאן העט וועלן באצאלן געלט אנשטאטס די עבדים, קען ער באצאלן געלט און ער קען זאגן איך האלט די עבדים אבער טאמער ער האט נישט פון ווי צו באצאלן דעמאלטס דארף ער באצאלן די עבדים דארף ער צוריק געבן די עבדים פארן פרוי און ס'איז נישט כאילו אז ער באצאלט איר א חוב נאר ער געבט איר צוריק וואס איז איר'ס און ווי די מפרשים זאגן די נפקא מינה איז אז טאמער טאקע די מאן העט שטארבן און די פרוי גייט גובה זיין די עבדים פון די יורשים און זיי האבן נישט מיט צו באצאלן פון אנדערע פלעצער, געבט מען איר צוריק די עבדים. יעצט טאמער ס'וואלט געווען א געהעריגע חוב, וואס כאילו די מאן איז שולדיג פארן פרוי, די דין איז אז מ'קען נישט גובה זיין א חוב פון מטלטלין פון יתומים. דא אבער קוקט מען עס נישט אן ווי א חוב, מ'קוקט עס אן אז כאילו ס'באלאנגט צו איר, און ממילא נעמט זי צוריק א זאך וואס איז איר'ס, טאמער מ'קען נישט באצאלן פון אנדערע פלעצער, איז ווייטער, היות וואס מ'קוקט עס אן אז ס'באלאנגט צו איר, הייסט עס נישט כאילו זי האט עס פארקויפט, איז קנס'ט מען נישט. תיקו זאגט די גמרא. די בעיה בלייבט שווער. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ר' אבהו, האט ר' אבהו געזאגט, שנה לי ר' יוחנן, ר' יוחנן האט פאר מיר פארגעלערנט, אז עבד שיצא אחר רבו לסוריא א עבד וואס איז מיטגעגאנגען מיט זיין בעל הבית צו חוץ לארץ צו סיריע, וואס די עבד איז געגאנגען דא מדעתו, קיינער האט אים נישט געצווינגען, ווייל א בעל הבית קען נישט צווינגען זיין עבד צו גיין מיט אים צו חוץ לארץ, איז טאמער געגאנגען, ומכרו שם רבו, און זיין בעל הבית האט אים דארט פארקויפט פאר א צווייטן, יצא לחירות, גייט דער עבד ארויס לחירות, אפילו טאקע ער איז געגאנגען נישט געצווינגענערהייט, ער איז געגאנגען מדעתו, פון דעסטוועגן גייט ער ארויס פריי, מ'האט געקנסעט אויך ביי אזא אופן. איי פרעגט די גמרא, והתני רבי חייא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא איבד את זכותו, אז היות ער איז ארויסגעגאנגען פון ארץ ישראל מרצונו, פארלירט ער זיין זכות ארויסצוגיין פריי טאמער זיין בעל הבית פארקויפט אים דארט, זאגט די גמרא לא קשיא, כאן שדעת רבו לחזור, כאן שאין דעת רבו לחזור, ס'ווענדט זיך צי די באלעבאס האט געהאלטן ביים צוריק גיין צו ארץ ישראל. טאמער די כוונה פון די באלעבאס איז געווען צוריק צו גיין צו ארץ ישראל, קען די עבד טענה'ן, יא כ'האב מסכים געווען צו גיין מיט אים ווייל כ'האב געוואוסט איך גיי צוריק, האסט מיך יעצט פארקויפט, איז אוודאי ביי אזא אופן גייט ער ארויס פריי. טאמער די באלעבאס האט נישט געהאלטן ביים צוריק גיין צו ארץ ישראל, און די עבד איז מיטגעגאנגען מיט אים, איז פשט אז די עבד איז געגאנגען מרצון, דארט טאקע גייט ער נישט ארויס פריי. זאגט טאקע די גמרא והתניא, די גמרא ברענגט א ראיה פון א ברייתא אז אזוי איז די דין, ווייל ס'שטייט אין די ברייתא, יוצא העבד אחר רבו לסוריא א קנעכט גייט ארויס מיט זיין באלעבאס צו חוץ לארץ און די גמרא שטעלט זיך גראד אויף די ברייתא פאר די גמרא איז ממשיך וואס טייטש יוצא יוצא איז א לשון אז מען צווינגט די קנעכט צו גיין מיט זיין באלעבאס איז פרעגט די גמרא יוצא לא סגי דלא נפיק והתנן ואין הכל מוציאין וואס פשט מען קען צווינגען אן עבד ס'איז דא א קלארע משנה אין כתובות אז א באלעבאס קען נישט צווינגען זיין עבד צו קומען מיט אים צו חוץ לארץ נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא מען דארף גורס זיין די ברייתא אלא יצא עבד אחר רבו לסוריא טאמער א עבד איז געגאנגען מרצונו מיט זיין באלעבאס צו סוריא ומכרו רבו שם און זיין באלעבאס האט אים דארט פארקויפט, איז ווענדט זיך אם דעת רבו לחזור, טאמער די כוונה פון באלעבאס איז געווען צוריק צו גיין צו ארץ ישראל כופין אותו, דעמאלטס קען דער עבד זאגן איך האב אויך געמיינט כ'על צוריק גיין צו ארץ ישראל און אז דו האסט מיך פארקויפט דא פשט כ'בלייב שטעקן דא, איז קנס'עט מען אוודאי צו באפרייען דעם עבד, ואם אין דעת רבו לחזור, טאמער די באלעבאס האט קיינמאל נישט געהאלטן ביים צוריק גיין, דעמאלטס אין כופין אותו, צווינגט מען נישט צו באפרייען דעם עבד, פארוואס? ווייל היות וואס די עבד איז געגאנגען מרצונו, איז דא האט ער פארלוירן זיין זכות, צו ארויס גיין פריי טאמער מען האט אים פארקויפט, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב ענן, האט רב ענן געזאגט, שמעית מיניה דמר שמואל תרתי, איך האב געהערט פון מיין רבין שמואל צוויי הלכות חדא הך, די ערשטע הלכה האב איך געהערט די הלכה, אז טאמער איינער פארקויפט זיין עבד קיין חוץ לארץ, גייט די עבד ארויס פריי, ואידך, און די צווייטע הלכה וואס איך האב געהערט פון אים, דאיתמר, המוכר שדהו בשנת היובל עצמה, פשט טאמער איינער פארקויפט א שדה אחוזה פאר יובל, איז ברגע ס'קומט יובל גייען אלע פעלדער צוריק צו די אריגינעלע בעל בתים, וואס איז טאמער איינער פארקויפט זיין פעלד יובל אליין די יאר פון יובל, איז רב אמר מכורה ויוצאה, רב זאגט די מכר איז א גוטע מכר, פשט די וואס האט פארקויפט קען האלטן די געלט, אבער די קונה קען נישט האלטן די פעלד, ער קריגט עס פאר א רגע עס גייט גראד צוריק, ווייל ס'איז יובל, יובל גייט אלס צוריק, ושמואל אמר שמואל זאגט אינה מכורה כל עיקר, די גאנצע מכירה איז נישט קיין מכירה אלס קל וחומר מה דאך אז מען פארקויפט פאר יובל איז יובל מפקיע די מכירה די קנין, איז עס כל שכן איינער וואס פארקויפט יובל אליין איז אוודאי די גאנצע קנין נישט חל, יעצט זאגט רב ענן בחדא הדרי זביני ובחדא לא הדרי זביני ולא ידענא הי מינייהו, איך געדענק שמואל האט טאקע געזאגט די ביידע הלכות, סיי אז טאמער איינער פארקויפט זיין עבד צו חוץ לארץ גייט די עבד ארויס פריי, און סיי אז טאמער איינער פארקויפט זיין פעלד יובל די מכירה איז נישט קיין מכירה. יעצט ביי איינס פון זיי האט שמואל געזאגט אז די געלט גייט אויף צוריק, און ביי די אנדערע האט ער געזאגט די געלט גייט נישט אויף צוריק, איך געדענק אבער נישט וועלכע האט ער געזאגט אזוי וועלכע האט ער געזאגט אזוי, פשט אזוי, ס'קען זיין אז שמואל האט געזאגט אז איינער וואס פארקויפט זיין עבד צו חוץ לארץ גייט די עבד ארויס פריי און די געלט גייט צוריק די געלט גייט צוריק צום קונה, מה שאין כן איינער וואס פארקויפט זיין פעלד יובל, דארט איז די מכירה טאקע נישט קיין מכירה אבער די געלט גייט נישט צוריק, דאס קען זיין איין מהלך וואס מ'קען דאס זאגן, אדער מ'קען זאגן פארקערט אז ביי א קנעכט האט שמואל געזאגט די קנעכט גייט ארויס פריי אבער די געלט גייט נישט צוריק, מה שאין כן יובל, איינער וואס פארקויפט זיין פעלד יובל די מכירה נישט קיין מכירה, און די געלט גייט צוריק. איז איך געדענק נישט וועלכע. אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, אונז קען מען אליין פושט זיין די ספק ניחזי אנן, מדתני בברייתא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא המוכר עבדו לחוץ לארץ יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו שני, שמע מינה קנייה רבו שני ולא הדרי זביני. פשט היות וואס מיר זעהן מיר אין א ברייתא, אז איינער וואס פארקויפט זיין עבד צו חוץ לארץ, ווער דארף אים באפרייען, ווער געבט אים א גט שכחה? דער קונה, דער וואס וואוינט אין חוץ לארץ, יעצט טאמער ביי אזא אופן גייט די געלט אויף צוריק, איז פשט, די גאנצע מכירה נישט קיין מכירה, די קנעכט גייט אויך צוריק, איז אויב אזוי וואלט די ארגינעלע בעל הבית וואלט די מוכר געדארפט שרייבן א גט שחרור, איז אז מ'זעהט אז ס'איז נישט אזוי, אז מ'זעהט אז די קונה איז דער וואס געבט א גט שחרור, איז א ראיה אז די מכירה איז א מכירה און די געלט גייט נישט צוריק, און ממילא טאמער ביי די ציור, ביי די ציור פון עבד גייט נישט די געלט צוריק, איז א ראיה אז וכי אמר שמואל התם אינה מכורה ומעות חוזרין, איז פשט אז ביי יובל גייט די געלט יא צוריק, פשט דאס וואס שמואל האט געזאגט אז ווען איינער פארקויפט זיין פעלד יובל איז די מכירה נישט קיין מכירה, נישט נאר די מכירה איז נישט קיין מכירה, נאר די געלט גייט נישט צוריק. זאגט יעצט די גמרא, פארוואס האט רב ענן אליין נישט געקענט פושט זיין דעם ספק? זאגט די גמרא ורב ענן ברייתא לא שמיע ליה, די ברייתא פון רב יוסף האט ער נישט געהערט, ווייטער ואי מדשמואל, ממאי דאינה מכורה ומעות חוזרין, דילמא אינה מכורה ומעות מתנה נינהו, פשט אזוי, פארוואס האט רב ענן נישט אליין פושט געווען דעם ספק פון דאס וואס שמואל זאגט? שמואל האט דאך געזאגט אז ווען איינער פארקויפט א פעלד יובל איז די מכירה נישט קיין מכירה, איז זייער פשוט אז די מכירה איז נישט קיין מכירה אוודאי גייט די געלט צוריק, זאגט די גמרא ניין ווייל רב ענן קען ענטפערן אויף דעם, מהיכי תיתי אז די געלט גייט אויף צוריק, קען זיין די מכירה איז נישט קיין מכירה און די געלט בלייבט נאך אלץ ביים מוכר פארוואס ווייל קען זיין אז דער קונה האט געוואלט געבן פארן מוכר א מתנה דער מכר איז נישט קיין מכר, דער מכירה איז נישט קיין מכירה, אבער דער געלט וואס איז געווען דא איז סתם א מתנה, ממילא קען ער האלטן דער געלט. יעצט וואו זעהן מיר אזא מושג, מידי דהוה אמקדש את אחותו, אזוי ווי איינער וואס איז מקדש זיין שוועסטער דאיתמר, ווייל מ'האט געלערנט המקדש את אחותו, רב אמר מעות חוזרין, ושמואל אמר מעות מתנה, איינער איז מקדש זיין שוועסטער, רב זאגט די געלט גייט צוריק, ווייל יעדער ווייסט מען קען נישט מקדש זיין א שוועסטער, און שמואל זאגט פארקערט, היות טאקע וואס יעדער ווייסט מען קען נישט מקדש זיין א שוועסטער און ער איז געגאנגען און מקדש געווען זיין שוועסטער, פשט ער האט איר געוואלט געבן א מתנה, איז פארדעם גייט די געלט נישט צוריק, איז אויב אזוי וואלט מען קענען זאגן דא אויך, אז יעדער ווייסט מען קען נישט פארקויפן א פעלד יובל, און אז איינער האט פארקויפט פשט ער וויל געבן א מתנה, איז דערפאר האט רב ענן געהאט א ספק, ער האט נישט געוואוסט ביי וועלכע דין האט שמואל געזאגט די געלט גייט צוריק, און ביי וועלכע האט ער געזאגט די געלט גייט נישט צוריק, זאגט אונזער גמרא, אמר ליה אביי לר' יוסף, האט אביי געפרעגט פון ר' יוסף, מאי חזית דקנסינן ללוקח, נקנסיה למוכר, פשט פארוואס איז טאקע אזוי, פארוואס זאגט מען טאקע אז ווען איינער פארקויפט זיין עבד צו חוץ לארץ גייט נישט די געלט אויף צוריק, און מען קנס'עט די לוקח, די לוקח דארף אים באפרייען פארוואס זאל מען זאגן די גאנצע מכירה איז בטל די געלט גייט צוריק, און די מוכר דו שייגעץ וואס האסטו פארקויפט דיין קנעכט קיין חוץ לארץ, דו דערלייגסט די געלט און דו דארפסט באפרייען דעם עבד, אמר ליה, ענפערט ר' יוסף, לאו עכברא גנב אלא חורא גנב, נישט די מייז גנב'עט, נאר די לאך אין די וואנט גנב'עט, פשט וויאזוי גנב'עט א מייז, ווייל ער האט ווי צו אנטלויפן, איז דא אויך, ווען נישט די לוקח וואלט די מוכר נישט געהאט פאר וועם צו פארקויפן, איז פארדעם קנס'עט מען די לוקח. אמר ליה, ענפערט אביי אבער אי לאו עכברא חורא מנא ליה, פשט, אן א מייז, וואס וואלט די לאך געטון? א לאך אליין קען נישט גנב'ענען, די מייז איז דער וואס טוט עס. און וואס גייט מיר אן אז די לאך העלפט צו? איז דא אויך די מוכר, ער האט פארקויפט די עבד צו חוץ לארץ, און זאל מען אים קנס'ענען? ענטפערט די גמרא, ניין, מסתבר היכא דאיכא איסורא התם קנסינן, ס'איז מסתבר אז דארט ווי די איסור ליגט, דארט ווי די עבד ליגט, די עבד ליגט אין חוץ לארץ, די עבד איז ביים לוקח, דארט קנס'עט מען די לוקח, ער איז דער וואס דערלייגט דאס געלט, ער איז דער וואס דארף משחרר זיין דאס עבד.